לזכות מרת רעזל בת חיה איידל שתחי' ליום הולדת שלה י ח כסלו. ב' חלקים משיחת י ט כסלו תשכ ב
דער רבי האט אויך דעמאלט דערציילט דער סדר איז געווען אז דעם אלטן רעבינס אייניקל ר' נחום פלעגט דערציילן יעדער יו ט כסלו,

כל זמן דאס איז אבער געווען בהעלם, און האט דאס דעמאלט ניט געהאט קיין פארבינדונג מיט אן ענין וואס ער איז מקטרג אויפן גילוי. בשעת ס'האט זיך אנגעהויבן דער תפק מילוי תפקיד נשמה זו ניט נאר בהעלם נאר אויך בגילוי, וואס דאס איז דאך ווי דער רבי שרייבט אין דער אין די חוברת פון יו ט כסלו, אז בשעת ס'אמרה דא לדא האט ער דעמאלט געהערט האט זיך דעמאלט געהערט אין וועלט וועגן די צוויי ערטער, און ער איז און דער אלטע רבי האט אויסגעקליבן אויף גיין אין מזעריטש צו מזעריטשער מגיד, איז דאס איז דאך געווען די התחלת ההתגלות פון דעם אלטן רעבן אין דעם ענין פון חסידות, האט זיך דעמאלט אנגעהויבן אט דער ענין וואס דערנאך האט עס געבראכט צו מעשה.

ער וועט זיך אויסקלייבן דעם ענין הקל, וואס קען אמאל זיין אז דאס איז גאר פון די מצוות חמורות, און ער וועט זיך פארלייגן אין דערויף טאן. איז אויף דערויף זאגט מען אז חינם איז דאס געווען במצרים. איז מבואר אויף דערויף אין זהר אז עניינים פון קדושה קען נישט זיין חינם. אויב מען באקומט עס אן יגיעה איז אט אט דעמאלט יגעת לא יגעת ומצאת איז אל תאמין, מען קען נישט געפינען אן ענין פון וואס איז פארבונדן מיט זיין נשמה און דאס זאל זיין חינם אן הארעוואניע אן יגיעה והשתדלות. וואס אט דאס איז אויכעט אט אט דער לימוד אז כל זמן ס'ניט גע ניטא קיין ספיקות און כל זמן ס'ניטא קיין שוועריקייטן,

אפילו ווען דאס רעדט זיך וועגן א נשמה פרטית ניט א נשמה כללית, ובמכל שכן וקל וחמר, מה דאך אז א נשמה חדשה וואס האט געהאט ווי דאס ווי דאס איז געווען ביי דעם אלטן רעבן און וואס האט געהאט דעם סיוע און די ברכות פון דעם בעל שם טוב בעניניו וכמבואר ומסופר בארוכה אין די ליקוטי דיבורים פונעם רעבן דעם שווער

און דערנאך זיין א נודד ממקומו, א גולה ממקומו, ביז אין א אין עניינים במיצר ודוחק וואס איז געווען בגשמיות וכמבואר כמה סיפורים דעם דוחק גשמי אין וועלכע דער אלטער רבי האט געלעבט זייענדיג אלס תלמיד ביי מזריטשער מגיד און וואס ביחד עם זה איז דאס געווען א דוחק בגשמיות און אן עליה שלא בערך

ועל דרך זה אויכעט איז ביי יעדערן אין זיין ארבעט איז דאך די נשמה איז דאך ירדה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא איז דאך דאס א ירידה צורך עליה וואס עליה האט דאך אויכעט דעם פירוש הפשוט בשעת מען דארף גיין מי יעלה בהר השם איז דאך דאס פארבונדן מיט אן אנשטרענגונג דווקא. איז הייבט זיך אן די עליה ווען ער פילט אז ער טוט עניינים און איז זיך מתייגע און משתדל בהם, און אט איז דעמאלט הייבט זיך אן די פריערדיגע. קען ער אויף דערויף קוקן בטעות אז דאס איז א ענין אויף וועלכע ער דארף הארעווען און מאטערן זיך און מען ווייסט נישט צו וואס ער וועט צוקומען, וואס זאגט מען גלייך אן אז סוף כל סוף וועט ער קומען צו זיין גאולה אז זיין נשמה וועט ארויס פון זיינע מצרים וגבולים, וואס דווקא דעמאלט וועט זי קענען ממלא זיין תפקידה בעולם דער לשמש את קונה. ווארום ס'קען דאך נישט זיין משמש זיין את קונו, וואס דער אייבערשטער איז דאך אין סוף, אויב ער בלייבט ביי זיך מצומצם, אין זיין מדידה והגבלה,